האט ער אים געשטעלט דריי פראגן, ווי משה רבינו האט אויף דערויף געענטפערט, האט קרח אפגעקריגט און האט געזאגט אז עס דארף זיין אנדערש, און ווי גערעדט אויבן איז אויכעט, וויבאלד אז דאס איז אויכעט פארשריבן געווארן אין תורה, איז אט די פראגן מיט די ענטפערס אויף זיי איז דאס אויכעט א תורה און אן אפלערנונג און אן אנווייזונג אויכעט פאר אונז אין אונזער צייט און אין אונזער פלאץ. די דריי פראגן זענען געווען, די ערשטע פראגע געווען אין באצוג אין צוזאמענהאנג מיט תורה אליין. קרח האט געפרעגט אז בשעת ס'איז דא א הויז וואס זי איז פול מיט ספרי תורה, וואס זי איז פול מיט ספרים, צי דארף אזא מין הויז אויך האבן א מזוזה אויף דער טיר? אדער וויבאלד אז ס'איז דא די, די הויז אליין ענטהאלט אין זיך קאסטנס מיט ספרים, איז דעמאלט די מזוזה איבעריג. און ווען משה רבינו האט איהם געענטפערט אז אויך אזא מין הויז דארף אויכעט האבן א מזוזה, האט קרח געזאגט אז דאס האט ניט קיין ארט אין שכל, ווארום א מזוזה איז דאך מער ניט א טייל פון דער תורה,

איז אויב די גאנצע קלייד איז געמאכט פון תכלת, צי דארף מען האבן אויכעט אין אזא מין קלייד באזונדערע פאדעם פון ציצית אז זיי זאלן אויכעט זיין תכלת? און ווען משה רבינו האט איהם געענטפערט אז אויך אזא מין קלייד דארף האבן פאדעם פון תכלת ניט קוקנדיג וואס די גאנצע קלייד איז פון תכלת האט אים קרח אויף דערויף אויך געזאגט די זעלבע שאלה די זעלבע קשיא אז ס'האט ניט קיין ארט אין שכל אז די קלייד איז אינגאנצן פון תכלת פארוואס דארף מען האבן באזונדערע פאדעם פון תכלת און נאכדעם איז געקומען די עיקר קשיא און מחלוקת פון קרח און אויף משה'ן אז וויבאלד אז דער גאנצער אידישער פאלק און יעדער פון די אידן זענען כולם קדושים, יעדער פון זיי איז הייליג, איז וואס איז די נויטיגקייט, מדוע תתנשאו על קהל עדת השם, וואס איז די נויטיגקייט אז אידן זאלן אנערקענען אז מיר מוזן האבן א פירער און ניט פארלאזן זיך אויף די קדושה, אויף די הייליגקייט,

איז דעמאלט קאן זיין א מציאות ס'דא א מעגליכקייט אז די הויז זאל זיין פול מיט תורה ס'הייסט אז ער זאל לערנען ביז וואנעט ער העט קענען די גאנצע תורה ווארום ער האט איר געלערנט פילע מאל ביז וואנעט דאס איז געבליבן ביי אים אין זיכרון און פון דעסטוועגן זאל מען אויך דארפן האבן א מזוזה אויף דער הויז.

זאל מען דערקענען אז דאס איז א אידישע קאפ און א אידישע הויז און אלץ וואס געפינט זיך ביי אים איז דאס דורכגענומען געווארן מיטן גייסט פון תורה, וואס אין דערויף באשטייט זיך ס'איז דאך דא א מעגליכקייט ובפרט אין אונזערע יארן און צייטן אז אויך ניט אידן לערנען תורה, דאס אבער א בית מלא ספרים דאס איז א קאפ וואס האט געלערנט תורה. אבער תורה אים האט גארנישט ניט אויסגעלערנט, ער איז געבליבן אזוי ווי ער איז געווען איידער ער האט געלערנט די תורה. און צום באדויערן עס טרעפט אמאל אויכעט ביי צווישן אידן ביי איינצעלנע פון זיי, אז ניט קוקנדיק וואס זיי האבן געלערנט תורה און געלערנט אין א וועג ביז וואנעט אז די קאפ איז געווען פול מיט תורה, האט תורה זיי גארניט אויסגעלערנט. און בשעת מען גייט פארביי אזא מין הויז דערקענט מען ניט אויף דער טיר צי דאס איז א אידישע הויז צי דאס איז ניט צי דאס איז א הויז וואס איז דורכגענומען מיטן גייסט פון תורה צי דאס איז מער ניט א שאפע וואו אין וועלכע ס'ליגן ספרים און די שאפע אליין איז געבליבן ווי זי איז געווען איידער מען האט די ספרים אהינצו אריינגעשטעלט. און אין דערויף איז געווען די מחלוקת פון קרח'ן מיט משה רבינו, און וואס דאס איז אויכעט אן אפלערנונג פאר אונז, אז בשעת מען הייבט אן ערציען קינדער לערנען מיט זען אז קינדער זאלן לערנען, אדער לערנען מיט זיך אליין, דארף מען גלייך וויסן אז דער ענדציל, דער ציל פון די לערנען תורה, איז ניט אַז דאָס זאָל זײַן אַ קאַסטן, אין װעלכע ס'איז אַרײַנגעלײגט געװאָרן ספֿרים, און דערנאָך, אַז מע, אַז מע קוקט זיך צו צום קאַסטן אַלײן, איז אין אים ניט געװען ניט געװאָרן קײן ענדערונג, נאָר אױפֿן קאַסטן דאַרף זײַן אָנגעשריבן אָט דאָס, װאָס מע שרײַבט אין מזוזות, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, אַז דאָס איז געװאָרן אַ קאַסטן און אַ הױז, און אַ קאָפּ,

ס'דא אזוינע מצוות וואס זיי זיינען ווי א טלית, ווי א קלייד, וואס א טלית נעמט ארום דעם גאנצן מענטשן ארום און ארום, דאס איז אבער ניט אויסגעטיילט, די קאפ באזונדער, די הארץ באזונדער און די פיס באזונדער, דאס איז אלץ ארומגענומען געווארן מיט דעם זעלבן טלית. וואס אין מענטשליכן לעבן איז דאס אט דאס מיט וואס דער א איד הייבט אן זיין טאג, מיט אן אלגעמיינעם באשלוס פון מודה אני לפניך אז ער גיבט זיך איבער דעם אייבערשטן, און דרוף ווערט אבער ניט אויסגעטיילט קאפ באזונדער און הארץ באזונדער און די אנדערע אברים ביז די פיס באזונדער, נאר דאס אן אלגעמיינער באשלוס אז ער געהערט צום אייבערשטן

דא איז שוין ניט אזוי וויכטיג אז ער זאל מאכן א ברכה און געדענקען ביי דער מעשה אליין אז ער איז דעם אייבערשטנ'ס אן איבערגעגעבענער קנעכט וואס וויל ערפילן דעם אייבערשטנ'ס רצון. און דא האט אים אויכעט משה רבינו געענטפערט אז ס'ניט גענוג קיין אלגעמיינע מסירת נפש, ס'ניט גענוג קיין אלגעמיינע איבערגעבנהייט צו דעם אייבערשטן,

אז דאס איז א חוט של תכלת, אז ער איז אזא מין וואס ער האט גענומען אויף זיך דינען דעם אייבערשטן, אויף דרוף איז ניט גענוג דער אלגעמיינער באשלוס, נאר מען דארף האבן איינצעלנע פאדעם, און אין באזונדערע ווינקלען וואוהין ער וועט זיך ניט קערן, וואס יעדער ווינקל איז אויך א באזונדערער פון די אנדערע דריי ווינקלען, זאל ער דארט באזונדער פאסן נאכאמאל דעם באשלוס אז ער איז דער וואס איז מקיים דעם אייבערשטנ'ס ווילן. און על דרך ווי גערעדט פריער בנוגע צו תורה זעט מען זיך אז ס'דא פילע אזענע וואס בשעת ס'קומט ראש השנה און יום כיפור, נעמט מען אן אן אלגעמיינעם באשלוס אויפן גאנצן יאר אז מען וועט זיין גוט און פרום, בשעת פון ראש השנה און יום כיפור גייט מען אוועק אין די וואכעדיגע טעג פון א גאנץ יאר, האט מען ערשט פונדאסניי א מלחמה מיט זיך און מיט דעם ארום זיך מען זאל ניט געשטרויכלט ווערן מיט די פארשידענע נסיונות נאר דורכפירן דעם אייבערשטנ'ס רצון. און אזוי אויכעט אפילו אין יעדער איינצעלנעם טאג איז דאך דא ווי א איד איידער ער גייט ארויס אין גאס אט דעם ביי זיך אין הויז פילט ער זיך פעסט אין זיין צוגעבונדנקייט צו דעם אייבערשטן און צו אידישקייט און נעמט אן א פעסטן באשלוס פירן זיך ווי א איד, דערנאך אבער אז מען גייט ארויס אין גאס און מען טרעפט זיך מיט ניט אידן. אדער מיט די איינצעלנע אידן וואס זענען ניט אזוי פעסט צוגעבונדן צו אידישקייט, זעט מען דאך אז אויב מען האט ניט נאכאמאל אט דעם חוט של תכלת, נאכאמאל די פעסטע באשלוס אויף אויפפירן זיך אין דער איינצעלנעם ווינקל און אין דער איינצעלנער מעשה ווי דער אייבישטער וויל, קען מען חס ושלום טון פונקט פארקערט ווי ס'געווען דער טלית של תכלת, ווי ס'געווען דער באשלוס אין אנהייבס. און דערפון איז משה רבינו, און דערפון איז געקומען די מחלוקת צווישן קרח'ן און משה רבינו צו דער אלגעמיינע זאך, צו דער אלגעמיינער איינשטעלונג וואס איז דא אזוינע וואס זאגן אז וויבאלד אז ער האט אנגעהויבן דעם טאג מיט מודה אני, און וויבאלד אז כולם קדושים ער איז אויכעט א קינד פון אברהם יצחק ויעקב און א טאכטער פון שרה רבקה רחל ולאה, אויב אזוי קען ער זיך אינגאנצען פארלאזען אויף זיין אייגענעם שכל און ניט מורא האבען אז זיין יצר הרע אדער זיין ווילען אדער זיין שוחד וועט אים אראפפירן פון וועג, ווארום ער איז דאך אויכעט פון גוי קדוש, א מעמבער, א מיטגליד, פון דעם אידישן הייליגן פאלק, און אויף וואס דארף ער האבן א רב, און אויף וואס דארף ער האבן א מורה דרך, א גייסטיגן פירער, וואס זאל אים פארהיטן פון אראפגיין פון וועג, למה תתנשאו על קהל השם, פארוואס דארף מען פרעגן ביי א צווייטן צי איז ער גערעכט צו אומגערעכט, וויבאלד אז ער שטאמט פון דעם זעלבן אידישן פאלק מיט די זעלבע אבות און מיט די זעלבע אמהות, איז ער זיכער מיט זיך אז זיין רצון און זיין יצר הרע וועט אים ניט אראפפירן פון וועג. און אויף דראף איז אויך געווען דער ענטפער פון משה רבינו, וואס ער איז דאך געווען דער רועה נאמן,

א מורה דרך, א גייסטיגן פירער, א רב אדער א מלמד אדער ווי ס'רופט דא אין מדינה, א ספיריטשעל לידער און א ספיריטשעל טיטשער מיט וועמען ער זאל זיך קענען מיישב זיין וויסן צי ער גייט אין די ריכטיגע וועג און קען זיך פארלאזן אויף דראף וואס ער איז אויכעט פון גוי קדוש, אדער ער דארף האבן א צווייטן וואס ער זאל אים ארויסהעלפן אין זיין מלחמות פון זיין די מלחמה פון זיין נפש אלוקית מיט זיין נפש הבהמית וואס אט די שאלות און אט די פראבלעמען זענען דאך דא אויכעט ביי אונז אין דער מדינה און אין דער צייט. וואס איז דאך דא אזוינע וואס ס'טענה'ן א וואס דארף מען קוקן און נאכפרעגן ביי א צווייטן, ער איז אליין א מאכער און ער אליין איז פון גוי קדוש און ביי אים אין שאפע שטייט א שלחן ערוך, קען ער זיך פארלאזן אויף זיך און ער האט דארף צו קיינעם ניט אנקומען ביי קיינעם ניט פרעגן, אויף דראף איז געקומען די אנווייזונג אז דאס וואס דער שלחן ערוך שטייט אויף דער פאליצע אין שאפע,